איתמר מיר האבן געלערנט קרא, ער האט געלערנט תורה, נביאים, כתובים, ושנה, און ער האט געלערנט משניות, ולא שימש תלמידי חכמים, ער האט נישט באדינט תלמידי חכמים, דאס הייסט ער האט נישט געלערנט קיין גמרא, ווייסט ער דאך נישט קלאר דאס וואס ער האט געלערנט אין דער משנה, הרי זה עם הארץ, איז ער עם הארץ. וואס מ'איז אים חושד אז ער גיט נישט קיין מעשר, און אויך ער היט זיך נישט די זאכן בטהרה. ר' שמואל בר נחמני אמר, הרי זה בור, ער איז נאך ערגער, בור איז ערגער פון עם הארץ, דער מהרש"א ברענגט אראפ דעם רמב"ם, דער רמב"ם זאגט עם הארץ ער האט נישט קיין תורה, אבער אביסל מידות, האט ער אין זיך, א בור הייסט ער איז ליידיג פון אלעס, ס'איז אין אים גארנישט ניט פארהאנען. ר' ינאי אומר, ר' ינאי זאגט, הרי זה כותי, ער איז ווי א כותי, מען טאר נישט עסן זיין ברויט, מען טאר נישט טרינקען זיין וויין, ווייל אויב ער האט נישט משמש געווען תלמידי חכמים, איז ער נישט מקפיד אויף די רייד פון די חכמים אז ער זאל זיי וויסן. דאס וואס ער האט נאר געלערנט איז מחמת גאווה, בכדי ער זאל זיך ווייזן אז ער איז א תלמיד חכם. ר' אחא בר יעקב אומר, הרי זה מגוש, ער איז א כישוף מאכער, וואס א כישוף מאכער טוט יענעם פארבלענדן די אויגן, און ער טוט אזוי פאנגען יענעמס הארץ, איז דא אויך אזוי, זיין גאנצע לערנען איז נאר אפצונארן מענטשן. אמר ר' נחמן בר יצחק, האט ר' נחמן בר יצחק געזאגט, מסתברא כר' אחא בר יעקב, דער שכל זאגט אזוי ווי ר' אחא בר יעקב, דאמרי אינשי, מענטשן זאגן רטין מגושא, דער כישוף מאכער. לויבט, ולא ידע מאי אמר, און ער ווייסט נישט וואס ער זאגט, ער טוט זאגן לחשים, און ער ווייסט נישט וואס דאס איז. תני תנא ולא ידע מאי אמר, דער אויכעט דער וועלכער לערנט משניות. און ער ווייסט נישט קלאר דעם טעם פון די משניות, ער לערנט די משנה און ער ווייסט נישט וואס ער זאגט. תנא רבנן, האבן די רבנן געלערנט, איזה הוא עם הארץ, ווער ווערט אנגערופן עם הארץ, וואס מ'איז אים חושד אז ער טוט זיך נישט דערווייטערן פון טומאה און ער טוט נישט מעשר'ן. און אויב ער רירט אן עפעס א זאך זאגן מיר אז ס'איז טמא. כל שאינו קורא קרישמע שחרית וערבית בברכותיה דברי ר' מאיר, אויב ער ליינט נישט קיין קרישמע שחת וירבץ ווייסט ער גארנישט, אבער דארט ווי ער ליינט קרישמע איז ער שוין נישט קיין עם הארץ. וחכמים אומרים כל שאינו מניח תפילין, ער ליינט יא קרישמע, אבער ער לייגט נישט דעמאלט קיין תפילין זאגט דער מהרש"א איז ער דאך מעיד עדות שקר בקדוש ברוך הוא בן עזאי אומר כל שאין לו ציצית בבגדו דער וואס האט נישט קיין ציצית אין זיין בגד. רבי יונתן בן יוסף אומר כל שיש לו בנים ואינו מגדלם ללמוד תורה דער וועלכער האט זין און ער טוט זיי נישט מגדל זיין לתלמוד תורה, דער ווערט אנגערופן עם הארץ. אחרים אומרים, אחרים זאגן, אפילו קורא, אפילו ער האט געלערנט תורה נביאים כתובים, ושונה, און ער האט געלערנט אויך משניות, ולא שימש תלמידי חכמים, ער האט נישט באדינט קיין תלמידי חכמים, ווייסט ער דאך נישט קלאר, די דינים וואס שטייט אין די משנה, זה עם הארץ, ער ווערט אנגערופן עם הארץ, קרא, ער האט געלערנט תורה נביאים כתובים, ולא שנה, ער האט נישט געלערנט קיין משניות, הרי זה בור, איז ער ערגער ווי עם הארץ, ער איז א בור, לא קרא ולא שנה, נישט געלערנט קיין תנך און נישט געלערנט קיין משנה, עליו הכתוב אומר, אויף אים זאגט א פסוק וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה, שטייט אין פסוק, שלמה המלך זאגט ירא את השם, האב מורא פון דעם אייבערשטן, בני מיין זון, ומלך. און האב אויך מורא פאר דעם מלך. אנדערע טייטשן ומלך, ער האט געזאגט צו רחבעם'ען, כאטש ביסט א מלך, דארף מורא האבן פאר דעם אייבערשטן. ועם שונים, די וואס זיי טוען משנה זיין, אל תתערב, זאלסט זיך נישט אויסמישן, זאלסט זיך דערווייטערן פון זיי, זאלסט נישט זיין אין זייער חברותא. אמר רבי יצחק, האט רבי יצחק געזאגט, אלו דאס מיינט מען דיע ששונים הלכות, שונים איז די טייטש דיע וואס זיי לערנען נאר משנה און זיי באדינען נישט תלמידי חכמים אל תתערב. פרעגט די גמרא פשיטא ווי קען איך אנדערש טייטשן? זאגט די גמרא עס איז נישט קיין פשיטא, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען שונים בחטא, מיט דיע מענטשן וואס זיי טוען איינמאל אן עבירה און נאכאמאל אן עבירה און זיי טאפלען אן עבירה, מיט דיע מענטשן זאלסט זיך נישט אויסמישן, וכדרב הונא, ווי רב הונא האט געזאגט, דאמר רב הונא, רב הונא האט געזאגט, כיון שעבר אדם עבירה, א מענטש האט געטאן אן עבירה, ושנה בה, און ער האט געטאפלט, ער האט נאכאמאל געטאן די עבירה, הותרה לו, איז דאס שוין געווארן צו אים מותר. די זאך האט שוין פארלוירן ביי אים די חומרא, כ'האב געהערט אמאל א ווארט פון איינעם, איז צווייטע מאל ווערט צו אים מותר, און ער טוט עבירה ס'דריטע מאל, האט ער געזאגט, איז דריטע מאל וועט ער עס שוין זאגן אז ס'איז א מצוה, והא ראיה ער טוט עס. קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז שונים מיינט מען ניט שונים בחטא, נאר שונים מיינט מען דיע וועלכע לערנען הלכות און זיי האבן נישט באדינט קיין תלמידי חכמים, ווייסן זיי נישט די ריכטיגקייט פון דער משנה. תנא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, התנאים מבלי עולם, די תנאים מאכן חרוב די וועלט, פרעגט די גמרא מבלי עולם סלקא דעתך, די תנאים האבן געלערנט די משנה'ס אבער זיי האבן געוויסט דעם טעם, זיי זענען מבלי עולם, מאכן חרוב די וועלט, אמר רבינא מען מיינט שמורין הלכה מתוך משנתו, זיי טוען פסק'נען פון די משנה, די טוען חרוב מאכן די וועלט וואס זיי טוען פסק'נען מיט א טעות, ווייל זיי ווייסן נישט דעם טעם פון דער משנה, און דאס ברענגט אז זיי גלייכן צו א זאך וואס איז נישט גלייך צו דער זאך, אדער אסאך משניות איז פארהאנען וואס זיי קומען אויס ווי א יחיד די הלכה נישט ווי די משנה, אדער זיי ווייסן נישט די מחלוקת פון די פריערדיגע תנאים ווי וועם די הלכה איז טוען פסק'נען זיי הלכות בטעות. תניא נמי הכי מ'האט אויך אזוי געלערנט אמר רבי יהושע וכי מבלי עולם הן. והלא מיישבי עולם הם, די וואס לערנען משניות טוהן באזעצן די וועלט, שנאמר שטייט אין פסוק הליכות עולם לו, טייטש איך דאס ווארט הליכות עולם, דער וואס ער לערנט הליכות, דער וואס טוט לערנען הלכות, עולם לו, די וועלט איז זיינע, די וועלט האט א קיום אין זיין זכות, אלא זאגט די גמרא, דאס וואס איך זאג מבלי עולם שמורין הלכה מתוך משנתן, זיי טוען פסק'ענען אן הלכה פון די משניות וואס זיי האבן געלערנט, און עס קען דאך אמאל זיין אז די הלכה איז נישט ווי די משנה, אדער ס'דא א משנה וואס דארט שטייט פארקערט, און מיט דעם מאל וואס מען פארשטייט דעם טעם איז ביידע משניות ריכטיג. און אמאל איז דער דין אזוי און אמאל איז אזוי, און מיט דעם מאל וואס לא שימש תלמידי חכמים איז מען מבלי עולם. דער מהרשא זאגט אין חידושי אגדות, אין די לעצטע דורות פסק'נט מען הלכה פון שלחן ערוך, און מען ווייסט נישט דעם טעם פון יעדן זאך, אויב מען טוט נישט פריער גוט אריינטראכטן אין דער זאך פון גמרא, וואס די גמרא ווערט דאך אנגערופן שימוש תלמידי חכמים. און דורך דעם מאל וואס מען פסק'נט פון שלחן ערוך האט מען א טעות ביי דעם פסק, און זיי זענען אויך בכלל מבלי עולם, און ויש לגעור בהם, מען דארף אויף זיי אנשרייען אז זאל נישט אזוי טון. רשי. תוספות פרעגט א סתירה פון דער גמרא אויף די גמרא אין גיטין, דא שטייט וועלכעס הייסט עם הארץ, איז דא דא א מחלוקת, איינער זאגט ער ליינט ניט קריאת שמע שחרית וערבית מיט די ברכות, איינער זאגט כל שאינו מניח תפילין, ווי די מהרשא טייטשט ער ליינט יא קריאת שמע נאר נישט אין די תפילין איז ער מעיד עדות שקר. איינער זאגט כל שאין לו ציצית בבגדו, איין מאן דאמר זאגט כל שיש לו בנים ואינו מגדלן ללמוד תורה. אויב ער טוט נישט ערציען זיינע קינדער צו לערנען תורה, מיט דעם הייסט ער עם הארץ. די אחרים זאגן אפילו קורא ושונה ולא שימש תלמידי חכמים זהו עם הארץ. פרעגט תוספות א סתירה. די גמרא אין גיטין דף סא עמוד א, און אויך די זעלבע גמרא אין ברכות, דארטן שטייט איזהו עם הארץ כל שאינו אוכל חולין בטהרה, דברי ר' מאיר, און ביי אונז שטייט אז עם הארץ ווערט אנגערופן אז ס'פעלט אים אין די זאכן פון קריאת שמע, צו אין זאכן פון תלמוד תורה.

זעקס זאכן ווערט געזאגט ביי עם הארץ, איינס פון די זעקס זאכן איז אין מקבלין מהם עדות, און אויכעט בפרק חומר בקודש אין חגיגה זאגט דאך די גמרא כמאן מקבלין סהדותא מעם הארץ, פון וועמען נעמט מען צו עדות פון עם הארץ, כרבי יוסי, הייסט עס עם הארץ איז פסול לעדות, ויש כשר לענין עדות. ס'איז דא אזעלכע וואס לגבי עדות איז ער כשר, מ'נעמט יא צו זיין עדות, ונחשד על הטהרות ועל המעשרות, אויף טהרות אז ער פירט זיך מיט די זאכן בטהרה, און אויך על המעשרות אז ער שיידט אפ מעשרות, אויף דעם איז מען אים חושד, או לענין די זימון, או לענין די שביעית, דא אנדערע עם הארצים. וואס איך בין זיי נאר חושד אז זיי היטן נישט אין שמיטה יאר די פירות בקדושת שביעית, אין זמן הביעור טוען זיי עס נישט מבער זיין, אי נמי לענין דברים שאינם ניקחים אלא מן המומחה כדאיתא בפרק שני דמסכת עבודה זרה, דארט רעכנט די גמרא אויס אז ס'דא אזעלכע זאכן וואס ווערן נאר געקויפט מן המומחה. ווי די גמרא זאגט דארטן, אין לוקחין א סימן ימ"ח מח"ג, בסוריא קויפט מען נישט נאר פון מומחה, וואס איז דאס ימ"ח? יין, וויין, מורייס, חלב.

און די זאכן זיי פארקויפן עס האבן זיי דאס געקויפט פון א גוי און זיי טוען עס פארקויפן, אבער זיי אליין וועלן דאס נישט עסן, און דארטן קומט אויס אז עם הארץ איז חשוד נאר מיט לפני עור לא תתן מכשול, און ממילא קען איך נישט פרעגן א סתירה, ס'דא אמאל וואס מ'איז חשוד אויף דער זאך, אט די גמרא זאגט דאך דארטן. אז ביי די זעקס זאכן אין לוקחין אלא מן המומחה, דאס איז נאר גערעדט געווארן בסוריא, ווייזט אויס פון די דארטיגע גמרא אז אנדערע ערטער מוז איך נישט קויפן מן המומחה, האט עם הארץ אויך נאמנות אויף דעם, ווייל אנדערע ערטער איז עם הארץ נישט עובר אויף דעם לפני עור לא תתן מכשול. ברוך השם, מסכת סוטה, דף כ"ב עמוד א', די פיסקא אישה פרושה. אין דער משנה האבן מיר געלערנט הוא היה אומר, רבי יהושע האט געזאגט, חסיד שוטה, א חסיד אבער איז א שוטה, ווי די גמרא איז מפרש וואס הייסט דאס חסיד שוטה, די גמרא כ"א עמוד ב' זאגט, כגון דקא טבעה איתתא בנהרא, א פרוי טרינקט זיך אין טייך, ואמר און ער זאגט לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה ואצולה כ'בין א חסיד כ'וויל נישט קוקן אויף א נאקעדיגע פרוי און ער איז ער ער טוט איר נישט ראטעווען. די צווייטע זאך ווערט דערמאנט רשע ערום א קלוגע רשע זאגט די גמרא איינס פון די אוקימתות וואס הייסט רשע ערום דער דין איז דאך ווען איינער האט צוויי הונדערט זוז טאר ער נישט נעמען קיין צדקה. שוין נישט קיין ארעמאן, ווי איז עס פעלט אים איין פרוטה צו די צוויי הונדערט זוז, אפילו מען גיט אים טויזנט דינרים מעג ער נעמען. איז געווען א ארעמאן וואס האט אים געפעלט צו די צוויי הונדערט זוז איין פרוטה, גייט ער און ער גיט אים איין פרוטה, כדי ער זאל נישט קענען מער נעמען קיין צדקה. דאס ווערט אנגערופן רשע ערום. די דריטע זאך איז אישה פרושה און מכות פרושין, ווי די משנה פירט אויס, הרי אלו מבלי עולם, די מאכן חרוב די וועלט. גייט די גמרא דא מפרש זיין וואס הייסט אישה פרושה. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט. בתולה צליינית, א מיידל וואס א בעלת תפילה טוט כסדר דאווענען, ואלמנה שובבית, אלמנה וואס זי גייט באזוכן די שכנים כסדר וואס עס פעלט זי וויל זיי העלפן, וקטן שלא כלו לו חדשיו, די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין וואס הייסט קטן שלא כלו לו חדשיו, הרי אלו מבלי עולם. דיע מאכן חרוב די וועלט. זיי זענען נאר מזנה אדער מכשפות און זיי ווייזן זיך זענען צדקניות כדי מען זאל נאך זיי נישט נאכקוקן. פרעגט די גמרא איני, ס'איז דאך ניט אזוי והא דאך אמר רבי יוחנן רבי יוחנן האט געזאגט למדנו יראת חטא מיר האבן זיך אפגעלערנט וויפיל מען דארף מורא האבן פון דעם אייבערשטן, מבתולה, פון א מיידל, וקיבול שכר, אז מען דאס, מיר האבן זיך אפגעלערנט אז מען דארף זיך אנשטרענגען צו טון די מצוה כדי מען זאל האבן שכר, האט מען זיך אפגעלערנט מאלמנה, פון אלמנה, יראת חטא מבתולה, דרבי יוחנן שמעה לההיא בתולה, רבי יוחנן האט געהערט דיע מיידל, דנפלה אאפה, זי איז געפאלן אויף איר פנים, וקאמרה, זי האט געזאגט, רבונו של עולם, בראת גן עדן ובראת גיהנם, דו האסט באשאפן א גן עדן דו האסט באשאפן א גיהנם, בראת צדיקים, דו האסט באשאפן די צדיקים זאלן ירש'ענען דעם גן עדן, ובראת רשעים, אז די רשעים זאלן זיין אין גיהנם. יהי רצון מלפניך, איך בעט דיר, שלא יכשלו בי בני אדם. אז די מענטשן זאלן נישט ווערן אין מיר געשטרויכלט, די מענטשן זאלן נישט האבן שאדן זייער חלק פון גן עדן דורך מיר, ווייל די גמרא זאגט דאך כל מי שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו, ברענגט מען נישט אריין די מחיצה פון אייבערשטן, און דער מהרש"א שטעלט זיך פארוואס האט זי נישט געבעטן אויף זיך, אויף זיך איז זי געווען זיכער אז זי וועט נישט ווערן נכשל. נאר זי האט געבעטן אנדערע זאלן נישט ווערן נכשל אין איר, האב איך זיך אפגעלערנט פון דעם יראת חטא, קיבול שכר מאלמנה, כ'האב זיך אפגעלערנט ווי ווייט מען דארף זיך מטריח זיין אין א מצוה ווייל מען האט פאר דעם שכר, האב איך זיך אפגעלערנט פון אלמנה, דההיא אלמנה די אלמנה דהואי בי כנישתא בשיבבותה. ס'איז געווען א שוהל בשכינות פון דער אלמנה, כל יומא, יעדן טאג, הוה אתיא ומצלה בי מדרשיה דרבי יוחנן, אלע טאג איז זי געקומען א ווייטן וועג דאווענען אין דער שוהל פון רבי יוחנן, אמר לה, האט רבי יוחנן צו איר געזאגט, בתי, מיין טאכטער, לא בית הכנסת בשיבבותך, האסטו דען ניט קיין שוהל אין דיין שכינות, וואס דארפסטו גיין אזוי ווייט, אמרה ליה האט זי געזאגט צו אים רבי ולא שכר פסיעות יש לי, האב איך דען נישט קיין שכר פאר יעדן טריט? זעה איך דאך פון דעם אן אז ס'איז דא בתולה וואס טוט דאווענען און איז א צדקת, און א אלמנה קאן זיין א צדקת. ענטפערט די גמרא, דאס וואס מיר האבן פריער געזאגט, הרי אלו מבלי עולם, מיינט מען נישט אלעמאל. כי קאמר, ווען האט מען געזאגט מבלי עולם? כגון יוחני בת רטיבי, יוחני בת רטיבי איז געווען אלמנה, א מכשפה, ווען ס'איז געקומען די זמן לידה פון א פרוי, האָט זי מיט כּישוף צוריקגעהאַלטן זאָל נישט געבוירן, נאָך דעם ווי די פֿרוי האָט זיך שטאַרק, די יולדת האָט געהאַט גרויס צער, האָט זי געזאָגט, איך וועל גיין מתפּלל זײַן, אפֿשר וועט דער אייבערשטער צוהערן מײַן תּפֿילה. איז זי געגאַנגען, זי האָט געמאַכט אויס כּישוף, און די קינד איז אַרויסגעגאַנגען, און אַלע האָבן געמיינט, אַז די יוחני איז אַ צדיקת. וויאַזוי איז מען געוואויר געוואָרן, אַז ס'איז אַ מכשפֿה? איינמאל האט איינער געארבעט ביי איר אין שטוב, און זי איז געגאנגען צו דער הויז פון דער פרוי צו דער יולדת. דער דער ארבעטער האט געהערט ווי די כישוף קלאפט אין א כלי, אזא אן אופן ווי די די קינד קלאפט אין דעם רחם. איז ער געקומען האט געעפנט די פארמאכער פון דער כלי, איז די כישוף ארויסגעגאנגען, די קינד איז געבוירן געווארן. האבן אלע דעמאלט געוואוסט. אז זי איז אזעלכע וואס זי מאכט כישוף. דאס וואס מיר זאגן אלמנה שובבית, בתולה צליינית מיינט מען די וואס זענען מזנה, זיי מאכן כישוף כדי צו פארדעקן אויף זיך אז מען זאל זיי נישט חושד זיין, מאכן זיך אז זיי טוען דאווענען. אדער די אלמנה מאכט זיך זי גייט ארום ביי די שכנים געוואויר ווערן וואס עס פעלט צו זי וויל זיי העלפן, פרעגט די גמרא מאי קטן שלא כלו לו חדשיו, האט מען פריער דאך געזאגט אז קטן שלא כלו לו חדשיו איז פון מבלי עולם, וואס מיינט מען דאס? הכא תרגימו, אין בבל האט מען אזוי ערקלערט. זה תלמיד חכם המבעט ברבותיו, דאס מיינט מען א תלמיד חכם וואס ער גיט נישט אפ דעם כבוד דעם רבי'ן, ער בריקעט. פארוואזשע ווערט ער אנגערופן שלא כלו לו חדשיו? ווייל ימיו מתקצרין, צוליב דעם איז זיין עונש אז ער לעבט ווינציג, דאס איז טייטש קטן, אין אמת'ן איז ער א קטן, ער איז א תלמיד. אבער ער טוט אזעלכע זאכן וואס די זאכן ברענגען שלא כלו לו חדשיו, ער זאל קורץ לעבן, און איז נישט בלויז ער וועט ווינציג לעבן, נאר איז מבלה עולם. רב אבא אמר רב אבא זאגט זה דאס מיינט מען תלמיד שלא הגיע להוראה, א תלמיד וואס איז נאך נישט געקומען צו די מצב צו פסק'נען, ומורה און ער טוט פסק'נען. דאמר רב אבהו אמר רב הונא אמר רב, רב אבהו האט געזאגט אין נאמען פון רב הונא. וואס רב הונא האט עס איבערגעזאגט פאר רב'ן מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק כי רבים חללים הפילה אסאך געפאלענע געשלאגענע האט זי געמאכט פאלן ועצומים ס'איז שטארק כל הרוגיה די אלע וואס זי האט געהארגעט ס'איז דא אסאך וואס זי האט געהארגעט כי רבים חללים הפילה פשטות רעדט זיך דער פסוק ביי דער אשה זרה, און דער תלמיד שאינו נוהג כשורה, דער תלמיד ווי מען זאגט ער דארף נישט פסק'נען ער טוט יא פסק'נען שאלות, ער הייסט דאך לגבי דער זאך א פרעמדער, איז זה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה, א תלמיד חכם וואס איז נישט געקומען צו דעם מצב ער זאל קענען פסק'נען, ומורה און ער טוט פסק'נען. ועצומים כל הרוגיה, איך טוה טייטשן דאס ווארט עצומים פון לשון עוצם עיניו, ער טוט פארמאכן די אויגן, איז די זעלבע זאך, זה תלמיד חכם שהגיע להוראה ואינו מורה, א תלמיד חכם וואס קען פסק'נען, ער וויל נישט פסק'נען, רופט זיך אויך אן עצומים, ער פארמאכט די מויל, מען טוט נישט עפענען לצרכי הוראה. ועד כמה, ווען איז מען ראוי להוראה? עד ארבעין שנין, ביז פערציג יאר. תוספות טייטשט דא עד ארבעין שנין, און אז מען לערנט שוין פערציג יאר, דעמאלט איז מען ראוי להוראה. נישט מען מיינט פון דעם יאר וואס מען איז געבוירן געווארן, נאר פון דעם יאר וואס מען האט אנגעהויבן צו לערנען. און ביז פערציג יאר זאל מען נישט פסק'נען. די מהרשא זאגט די ראיה וואס תוספות ברענגט פון ולא נתן השם לכם לב לדעת עד היום הזה, וואס די גמרא זאגט לא קאים איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין, וואס דאס איז געווען פון מתן תורה ביז פערציג יאר, איז א ראיה פון דארטן, אז פערציג יאר פון די צייט מען האט אנגעהויבן צו לערנען, זאגט די מהרשא פון דא נישט קיין ראיה. קען טאקע זיין פערציג יאר משעה שנולד, ווען מען ווערט אלט פערציג יאר, ווי שטייט בן ארבעים לבינה, נאר דארטן איז דאך געווען אזעלכע וואס זענען דעמאלט געבוירן געווארן בשעת קבלת תורה, איז צו דיע רעדט ער ולא נתן השם לכם לב לדעת, אבער מענער מיינט מען ארבעים שנין משעה שנולד. פרעגט די גמרא איני איז דאך ניט אזוי והא רבה אורי רבה האט דאך געפסקנט און רבה האט נאר געלעבט פערציג יאר די גמרא זאגט רבה און אביי זענען געווען מבית עלי און ביי בית עלי איז דאך געוועזן א קללה אז זאלן שטארבן יונגערהייט האט רבה געלעבט נאר פערציג יאר. זעכט דאך אז מען קען פסק'נען יונגער פון פערציג יאר? ענטפערט די גמרא, בשווה, אויב ער איז גלייך צו דעם גדול העיר בחכמה מעג ער פסק'נען אפילו פאר פערציג יאר. רשי. רשי, אין דער משנה האט מען געלערנט ומכות פרושים, דאס איז אויך מבלי עולם. די תוספות יום טוב ברענגט אראפ דאס לשון פון רמבם וואס ער טייטשט ס'ווארט פרושים, החכמים קוראים עצמם פרושים, די חכמים רופן זיך אן זענען אפגעשעדט, פארוואס? להיותם פרושים מבני אדם. ווייל די חכמים זענען אפגעטיילט פון אנדערע מענטשן, שיש להם חסרונות, אנדערע מענטשן האבן חסרונות, והמידות הפחותות, שלעכטע מידות, ורדיפה אחר תאוות העולם, זיי יאגן נאך נאך די תאוות פון דער וועלט, איז די חכמים זענען אפגעטיילט פון דיע מענטשן, והם מייחלים, זיי האפן, לשכר העולם הבא, צום שכר פון עולם הבא ולמידות המעלות און צו די גוטע מידות איז פרושים איז א גרויסע מעלה אבער ס'איז פארהאנען מכות פרושים תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט שבעה פרושים הן דאס וואס שטייט אין די משנה אז מכות פרושים זענען מבלי עולם איז דא זיבנערליי.

יעצט איז די גמרא מפרש פרוש שכמי זה עושה מעשה שכם, ער טוט ווי מעשה שכם וואס האבן זיך מלא געווען שלא לשם שמים, איז דער מהרשא פרעגט די גמרא זאגט דאך ווייטער לעולם יעסוק אדם בתורה במצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, רשי טייטשט אפ אז די מעשים זענען להנאתו שיכבדוהו בני אדם ולא לשם שמים, דעמאלט זאגן מיר דאך קומט דאך פון שלא לשמה לשמה, נאר מען דארף זאגן אז אין אמת'ן גלייבט ער אין גארנישט ניט, נאר די גאנצע כוונה איז געווען שלא לשם שמים, אדער דארט וואו די זאך ווערט אפגעטון שלא לשם שמים בפרהסיא, דעמאלט. איז דאס א מכה וואס איז מבלה עולם פרוש נקפי זה דאס מיינט מען המנקיף את רגליו. ער צוקלאפט זיינע פיס בשעת ער גייט, גייט ער א טריט לעבן א טריט, ער הייבט נישט אויף זיינע פיס פון דער ערד, נאכדעם טוט ער זיך צוקלאפן מיט שטיינער פרוש קיזאי. אמר רב נחמן בר יצחק, זה דאס איז המקיז דם, ער טוט זיך צובלוטיגן לכתלים ביי די ווענט, ער מאכט זיך ווי עוצם, ווי ער האלט פארמאכט די אויגן נישט קוקן אין פרויען, דורכדעם צוקלאפט ער זיין קאפ אין דער וואנט, און עס גייט פון אים בלוט. פרוש מדוכיא, אמר רבה בר שילא דמשפע, ער גייט אזוי איינגעבויגן כי מדוכיא, אזוי ווי. די שטויסער איז דאך גלאטיג און נאכהער איז עס אינגאנצן איינגעבויגן, אזוי גייט ער אינגאנצן איינגעבויגן. און דער מהרשא זאגט, דער ריכטיגער פרוש גייט טאקע אזוי, נאר דא מיינט מען דער פאלשער פרוש. פרוש מה חובתי, וואס איז מיין חוב ואעשנה וועל איך טון. פרעגט די גמרא, הא מעליותא היא, דאס איז דאך א מעלה, ער פרעגט ער וויל וויסן וואס צו טון. אלא זאגט די גמרא דאמר ער זאגט, מה חובתי תו ואעשנה, וואס דארף איך נאך טון, ווי יענער זאגט ער האט שוין אלעס מקיים געווען און ער זוכט נאך זאכן. פרוש מאהבה, ער איז א פרוש ווייל ער האט ליב דעם שכר פון מצוות, נישט ער האט ליב דעם אייבערשטן, פרוש מיראה, אדער ער איז א פרוש ער האט מורא פאר די עונשים. דער מענטש דארף אלעס טון וואס ער האט ליב דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער האט אזוי געהייסן, און בסוף הכבוד לבוא. אמרו ליה אביי ורבא לתנא, האבן אביי און רבא געזאגט צום תנא, לא תיתני זאלסט נישט לערנען פרוש מאהבה און פרוש מיראה, אז זיי זענען די וואס מאכן חרוב די וועלט, דאמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה האט געזאגט פון רב'ן, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, שטענדיג זאל א מענטש עוסק זיין אין תורה און מצוות, אפילו שלא לשמה, אפילו דעמאלט האלט ער ביי דער מדריגה פון שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, פון שלא לשמה וועט ער קומען לשמה. אמר רב נחמן בר יצחק, האט רב נחמן בר יצחק געזאגט, דמיטמרא די מעשים וואס זענען באהאלטן, מיטמרא איז באהאלטן פון מענטשן, מיר ווייסן נישט די באהאלטענע מעשים פון צווייטן, ודמגליא מגליא, די אפגעדעקטע איז אפגעדעקט, אבער בי דינא רבה, די בית דין הגדול ליתפרע וועט ווערן באצאלט, מהני פון דיע דחפו זענען צוגעדעקט גונדי מיט א מלבוש, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, די בית דין הגדול זיי ווייסן אלעס און זיי וועלן שטראפן דיע מענטשן וואס זיי ווייזן זיך ווי פרושים, ווי מיט א מאנטל מיט פרושים צוגעדעקט און באהאלטן זענען זיי רשעים. אמר לה ינאי מלכא לדביתיה, ינאי המלך האט געזאגט צו זיין פרוי, זי האט מורא געהאט, און נאכדעם ווי ער וועט שטארבן וועט מען צונעמען די מלוכה פון אירע קינדער, האט זי געזאגט צו אים אז ער זאל בעטן וועגן איר און מען זאל נישט טון קיין שלעכטס צו די קינדער, ווייל די פרושים האבן פיינט געהאט ינאי'ן, ווייל ער האט געהארגעט אסאך פון די חכמים און איז דאך געווארן א צדוקי. האט ינאי המלך געענטפערט צו זיין פרוי. אל תתיראי מן הפרושין. האב נישט קיין מורא פון די פרושין. זיי זענען צדיקים. מיט דעם וואס איך האב געטון שלעכטס זיי, וועלן זיי דיר און דיינע קינדער נישט טון קיין שלעכטס ווייל דו האסט דאך נישט געזינדיגט. ולא ממי שאינם פרושים, און פון די וואס זענען נישט קיין פרושים, פון די צדוקים האב אויך נישט קיין מורא, זיי זענען דאך מיינע פריינד. אלא זאלסט מורא האבן מן הצבועים, פון דיע וואס זענען אויסערליך געפארבט, שדומים לפרושים, זענען גלייך צו פרושים, אין אויסן, אויסערליכן קוק, זעען זיי אויס ווי פרושים, אבער שמעשיהם כמעשה זמרי, זייערע מעשים זענען כמעשה זמרי. די מהרש"א זאגט אין אמת'ן מעשה זמרי איז דאך געווען בגלוי, ווי שטייט אין פסוק, נאר מיינט צו זאגן אז זיי טוען די ערגסטע זאכן, ומבקשים שכר כפינחס, און זיי זאגן צו די מענטשן אז מען זאל זיי מכבד זיין ווי פינחס. רשי.